בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף נ בית הייב מיר אן אויף נ בית עמוד א' די פערדע שורה פון אויבן סוף שורה תא שמע איז אזוי מ'האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא מ'האב מיר געזעהן א מחלוקת אביי און רבא לגבי קידושין שאין מסורין לביאה טאמער איינער איז מקדש א פרוי וואס ער וועט נישט קענען וואוינען מיטן פרוי למשל אז ס'דא צוויי שוועסטערס און איינער האט מקדש געווען איינס פון זיי און מ'ווייסט נישט וועלכע וואס דעמאלטס קען ער נישט וואוינען מיט ביידע נישט ווייל קען זיין אז דער וואס ער וואוינט מיט איז אחות אשתו, איז דאס איז קידושין שאין מסורין לביאה, איז אביי האט געזאגט אז די קידושין איז חל, און טאקע ביידע פרויען ביידע שוועסטערס זענען ספק מקודשת, מען דארף זיי ביידע געבן א גט, רבא האט געזאגט לא הוה קידושין, די קידושין איז אינגאנצן נישט חל, איז ברענגט יעצט די גמרא א ראיה צו אביי פון א ברייתא, תא שמע, דתני טביומי, טביומי האט פארגעלערנט א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אז לזה חמשה בנים ולזה חמשה בנות, טאמער צוויי מענטשן איינער האט פינף זין איינער האט פינף טעכטער און די טאטע פון די זין געבט געלט פאר די טאטע פון די טעכטער ואמר און ער זאגט אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבניי איינע פון דיינע טעכטער זאלן זיין מקודש פאר איינע פון מיינע זין און ער זאגט נישט וועלכע טאכטער וועלכע זין איז די דין איז כל אחת ואחת צריכה חמשה גיטין, אז אלע פינף טעכטער דארפן פינף גיטין פשט אלע פינף זין דארפן גט'ן יעדעס איינס פון די פינף טעכטער, וואס איז טאמער מת אחד מהן, טאמער איינע פון די זינען זענען געשטארבן, איז כל אחת ואחת צריכה ארבעה גיטין וחליצה מאחד מהן, דעמאלטס דארפן אלע פינף מיידלעך, יעדע מיידל דארף א גט פון אלע פיר לעבעדיגע זין, און די זעלבע זאך, יעדע מיידל, אלע פינף מיידלעך דארפן א חליצה פון איינע פון די זין, ביי חליצה דארף נישט אלע ברידערס חולץ זיין, איין ברודער דארף חולץ זיין אבער ער דארף חולץ זיין, פאר אלע פינף מיידלעך ווייל מ'ווייסט דאך נישט וועלכע מיידל איז באמת די מיידל וואס דארף חליצה, איז על כל פנים וואס זעהט מען דא? זעהט מען דא אין די ברייתא אז ביי אזא ציור וואס א טאטע האט געגעבן קידושין פאר א צווייטע טאטע און מ'ווייסט נישט פאר וועלכע טאכטער די קידושין האט חל געווען, איז אלע פינף זענען ספק מקודשת און ממילא אלע פינף דארפן א גט, איי פארוואס? לויט רבא איז דאך עס קידושין שאין מסורין לביאה, מ'קען דאך נישט וואוינען מיט קיינע פון די מיידלעך ווייל יעדע מיידל איז א ספק אחות אשתו, און קידושין שאין מסורין לביאה האט דאך רבא געזאגט לא הוה קידושין, וואלט געדארפט זיין די דין אז די קידושין איז אינגאנצן נישט חל. זאגט די גמרא, וכי תימא הכא נמי כשהוכרו ולבסוף נתערבו, וועסטו וועלן דא ענטפערן אזוי ווי מ'האט נעכטן געזעהן די גמרא האט פארענטפערט כמה וכמה ראיות, אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז קודם האט מען יא געוויסט און שפעטער האט זיך עס פארמישט, פשט וועסט עס אויך דא זאגן אז קודם האט מען געוויסט וועלכע מיידל און וועלכע יונגל די קדושין איז געווען דא מיט, און שפעטער האט מען עס פארמישט, זאגט די גמרא קען נישט זיין, ווייל הא אחת מבנותיך לאחד מבני קתני, דא שטייט קלאר אז די מעשה איז געווען אז די טאטע פון די יונגלעך האט געזאגט פאר די טאטע פון די מיידלעך איינע פון דיין טעכטער זאל זיין מקודש פאר איינע פון מיין זין, פשט מ'האט קיינמאל נישט געוואוסט ווער מיט וועם, און פון דעסטוועגן זאגט מען די קדושין איז חל, ס'איז דא דא א קידושי ספק. תיובתא דרבא תיובתא, איז מיט דעם איז טאקע רבא'ס שיטה אפגעפרעגט, פירט די גמרא אויס, והילכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם, אז טאקע אין שס איז דא זעקס מחלוקת'ן ראשי תיבות יע"ל קג"ם, וואס די הלכה איז ווי אביי, נארמאל די הלכה ווי רבא, אבער ס'דא זעקס מחלוקת'ן וואס די הלכה איז ווי אביי, יע"ל קג"ם איז ראשי תיבות ווי רש"י ברענגט, יו"ד, איז יאוש שלא מדעת, עיין איז עדים זוממין, ל' איז לחי העומד מאיליו, ק' איז קידושין שלא נמסרו לביאה דאס איז אונזער מחלוקת וואס מען האט דא געזעהן אז תיובתא דרבא די הלכה איז ווי אביי, ג' איז גילוי דעתא בגיטא, און מ' איז מומר להכעיס. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזעהן די משנה, מעשה בחמש נשים, ס'איז געווען א מעשה פון פינף מיידלעך, וואס צווישן זיי איז געווען צוויי שוועסטערס, און איינער האט מקדש געווען אלע פינף, און דרך אגב די משנה האט אויסגערעדט, אז ער האט זיי מקדש געווען מיט שמיטה'דיגע פירות וואס האט באלאנגט פאר זיי, אבער היות וואס ס'איז שמיטה איז דאך עס הפקר האט ער עס געקענט נעמען האט ער עס געקענט נוצן אויף קידושין האט ער זיי מקדש געווען מיט דעם, און חכמים האבן געזאגט אז די צוויי שוועסטערס זענען נישט מקודש, יעצט אויך דרך אגב האבן מיר נעכטן געזען א מחלוקת אביי און רבא וויאזוי איינצוזעצן די מעשה, טאקע וואס פונקט די מעשה איז געווען, ווייל ווי מען האט דאך געשמועסט איז דא א מחלוקת אביי און רבא צו קידושין שלא נמסרו לביאה צו ס'איז קידושין צו נישט איז יעדער איינער האט איינגעזעצט די משנה כשיטתו אבער על כל פנים אזא מעשה האט מען געזען אין די משנה זאגט די גמרא אמר רב האט רב געזאגט שמע מינה ממתניתין ארבע פון אונזער משנה קען מען מדייק זיין מען קען ארויסלערנען פיר דינים ונקיט רב בידיה תלת אבער רב אליין האט נאר אנגענומען דריי דינים פון די משנה פשט להלכה האט ער נאר ארויסגעדרינגען דריי פון די פיר די פערדע האט ער נישט געפסקנט הלכה למעשה ווי רש"י ווי רש"י איז מסביר ער האט עס נישט פארגעלערנט אין זיין גירסא אין זיין גמרא ווען ער האט פארגעלערנט שיעורים האט ער נאר מדייק געווען דריי זאכן נישט די פערדע איז וועלכע פיר זאכן קען מען מדייק זיין איז קודם הייבט אן די גמרא מיט די ערשטע זאך שמע מינה המקדש בפירות שביעית מקודשת פשט מ'זעט אין די משנה אז דער מאן האט מקדש געווען די פינף פרויען מיט פירות פון שמיטה ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז נישט, קודם כל, ווי רש"י זאגט, ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז די פירות באלאנגט נישט פארן מענטש, חוץ פון דעם, ביי די פירות פון שמיטה שטייט לאכלה, וואלט געווען א הוה אמינא אז מ'קען עס נאר עסן, מ'קען עס נישט נוצן אויף קידושין, איז דאס קען מען מדייק זיין פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר מ'קען מקדש זיין א פרוי מיט פירות וואס מ'האט מלקט געווען שמיטה. ווייטער די צווייטע זאך וואס מ'קען מדייק זיין פון די משנה, איז ושמע מינה, קידשה בגזל אינה מקודשת, אפילו בגזל דידה, פשט, אז איינער גנב'עט עפעס פון א צווייטן און איז מקדש אן אשה, איז די פרוי נישט מקודשת, און נאך מער, אפילו מען גנב'עט פון די פרוי אליין, און מען איז מקדש די פרוי מיט די זאך וואס מען האט געגנב'עט, איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז אפשר איז די פרוי מוחל אויף די גניבה, והא ראיה זי איז שטיל, זי נעמט אן די קידושין, איז קען זיין זי האט מוחל געווען, און יעצט אז זי האט מוחל געווען איז עס טאקע די גזלן'ס, איז יעצט קען ער איר מקדש זיין, איז זעט מען פון אונזער משנה אז ס'איז נישט אזוי, ווי זעהט מען דאס ביי אונז אין די משנה ממאי? זאגט די גמרא ווייל מדקתני שלהם היתה ושל שביעית היתה, טעמא דשביעית דהפקר הוא הא דשאר שני שבוע לא, פשט פון דעם אז די משנה האט געזאגט אז ס'איז געווען שמיטה, אז דייקא ווייל ס'איז געווען שמיטה האט די קידושין חל געווען איז משמע אז ווען ס'וואלט נישט געווען שמיטה און איינער גייט און ער גנב'עט פירות פון פרויען און ער איז זיי מקדש מיט דעם איז די קידושין נישט חל, זעהט מען דא אז אפילו מ'גנב'עט פון די פרוי אליין און מ'פרובירט איר צו מקדש זיין מיט דעם און זי איז שטיל, איז נישט קיין ראיה אז דאס וואס זי איז שטיל איז ווייל זי איז מוחל, נאר מען קען נישט מקדש זיין א פרוי מיט א זאך וואס מען האט גע'גנב'עט, איז דאס די צווייטע דין וואס מען קען מדייק זיין פון אונזער משנה. די דריטע דין איז, ושמע מינה אשה נעשית שליח לחברתה ואפילו במקום שנעשית לה צרה, פשט ווי רשי רעדט אויס, ס'דא געוויסע פלעצער וואס חזל האבן געגלייבט עדות פון א פרוי, אבער. ס'דא געוויסע פרויען וואס מ'גלייבט זיי נישט, איינע פון די פרויען וואס מ'גלייבט זיי נישט איז צרות. צוויי פרויען פון איין מאן האבן זיך נארמאל פיינט, און ממילא איינס איז נישט נאמן עדות צו זאגן אויפן צווייטן. פון דעסוועגן, ווען ס'קומט דא צו די מעשה פון די משנה, די משנה רעדט אויס אז דער מענטש האט מקדש געווען די פינף פרויען, האט גענומען די תמורות וואס ער האט זיי געוואלט מקדש זיין האט עס געגעבן פאר איינע פון די פרויען און די פרויען האט עס מקבל געווען פאר אלע, זי איז געווען א שליח פאר אלע פרויען. יעצט בעצם, ברגע וואס זי איז מקבל די קידושין פאר אלע ווערן זיי דאך צרות איינער מיטן צווייטן, וואלט געווען א צד צו זאגן אז א פרוי קען נישט ווערן א שליח אנצונעמען קידושין ביי אן אופן וואס די אנדערע פרוי ווערט א צרה אירע, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר אוודאי קען א פרוי אננעמען קידושין פאר א צווייטע פרוי אפילו די צווייטע פרוי גייט יעצט ווערן איר צרה, ווייטער, דאס איז דריי דינים וואס מ'קען מדייק זיין פון די משנה אבער רב האט דאך געזאגט ס'דא פיר דינים וואס בעצם וואלט מען געקענט מדייק זיין, וואס איז די פערדע דין? ואידך מאי, זאגט די גמרא, קידושין שאין מסורין לביאה, פשט, רב האט געהאלטן, אזוי איז רשי מסביר, כשיטת רבא, אז קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין, און רב האט עס מדייק געווען פון אונזער משנה אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען רבא האט עס מדייק געווען, ווי רבא האט איינגעזעצט אונזער משנה, איז דאס איז די פערדע דיוק וואס רב האט געהאלטן מ'קען בעצם מדייק זיין פון אונזער משנה, איי ונחשבה, פארוואס טאקע? אזוי ווי מען האט פריעד געשמועסט רב האט געזאגט מען קען מדייק זיין פיר דינים אבער בעצם האט רב נאר אנגענומען דריי פארוואס דער פערדע דין האט רב נישט אריינגעלייגט אין זיין גירסא אין זיינע הלכות פארוואס האט ער עס נישט אנגענומען אלס א זאך וואס מען קען מדייק זיין פון די משנה? ענטפערט די גמרא ווייל משום דמספקא ליה אי כאביי אי כרבא ווייל רב האט טאקע געהאט א ספק ביי אונזער משנה ווי אזוי דאס צו מפרש זיין ווייל ווי מען האט דאך נעכטן געזען סיי אביי און סיי רבא האבן מסביר געווען די משנה כשיטותיהם און ממילא היות וואס מען קען מסביר זיין די משנה אויף ביידע אופנים האט רב געזאגט אז דאס איז קלאר אז לגבי קידושין שאין מסורין לביאה קען מען עפעס א דיוק מאכן פון די משנה אדער לכאן אדער לכאן אדער ווי אביי אדער ווי רבא, אבער צו קובע זיין א הלכה פון אונזער משנה לגבי די דין קען מען נישט, ווייל אזוי ווי מ'שמועסט דאך מ'קען דאך מפרש זיין די משנה אויף ביידע אופנים, און פאר דעם האט רב נישט אריין געלייגט די פערדע דיוק אין די רשימה פון זיין דיוקים וואס ער האט מדייק געווען פון אונזער משנה, ווייל די פערדע דיוק קען מען מדייק זיין סיי לכאן און סיי לכאן. זאגט די גמרא ווייטער, כי סליק רב זירא, ווען רב זירא איז געגאנגען קיין ארץ ישראל, אמרה להא שמעתא האט ער נאכגעזאגט די מימרא פון רב קמיה דרבי יוחנן, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט מי אמר רב הכי, צו דען האט רב אזוי געזאגט, איז משמע אז רבי יוחנן קריגט זיך אויף די דיוקים פון רב, פרעגט די גמרא איז דען אזוי, קריגט זיך דען רבי יוחנן אויף די דיוקים פון רב, והוא לא אמר, רבי יוחנן אליין האט נישט געלערנט ווי רב, והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז גזל ולא נתייאשו הבעלים, טאמער איינער האט געגזלט עפעס פון זיין חבר און די חבר האט זיך נישט מייאש געווען איז די דין איז שניהם אינן יכולין להקדיש איז סיי די גזלן און סיי די נגזל ביידע קענען נישט מקדיש זיין די חפץ פארוואס זה לפי שאינו שלו די גזלן קען נישט ווייל ס'איז נישט זיינס ס'באלאנגט פארן בעלעבאס וזה לפי שאינו ברשותו די בעלעבאס קען אויך נישט ווייל למעשה איז נישט אין זיין רשות איז זעהט מען אז ר' יוחנן האלט אז א גזלן קען נישט מקדיש זיין א חפץ איז אוודאי האלט ער אז א גזלן קען אויך נישט מקדש זיין אן אישה מיט א חפץ ער האט געגזלט, איז לכאורה דאס דאך איינע פון די דיוקים וואס רב האט מדייק געווען, איז וואס איז די פלא אז רבי יוחנן זאגט, אינטערסאנט אז רב האט אזוי געזאגט איז משמע אז רבי יוחנן קריגט זיך אויף רב, דא זעט מען אז רבי יוחנן האלט פונקט ווי רב, זאגט טאקע די גמרא, הכי קאמר ליה, מי אמר רב כוותי, פשט נישט רבי יוחנן האט געהאלטן אז רב קריגט זיך אויף אים, נאר רבי יוחנן האט געזאגט אינטערסאנט, רב זאגט פונקט ווי מיר, פארקערט ס'געווען א שמחה ביי אים אז רב האלט ווי אים און טאקע רב און רבי יוחנן האלטן ביידע די זעלבע זאך אז א גזלן קען נישט מקדש זיין אן אישה מיט א חפץ ער האט געגזלט. מיתיבי פרעגט יעצט די גמרא א קשיא סיי אויף רב און סיי אויף רבי יוחנן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא קידשה בגזל בחמס ובגניבה, טאמער איינער האט מקדש געווען אן אישה סיי מיט גזל סיי מיט חמס און סיי מיט גניבה, איז גזל מיינט אז מ'כאפט עפעס צו פון יענעם און יענער זעהט, פשט, אין פראנט פון יענעם אין פנים אריין געבט מען א כאפ יענעמ'ס א חפץ, און אזוי איז מען מקדש אן אישה. חמס איז טייטש, מען נעמט עפעס צו פון יענעם און מען באצאלט יענעם אויף דעם, אבער יענער האלט נישט ביים פארקויפן, איז דאס איז חמס, און גניבה איז טייטש, מען גנב'עט עפעס פון יענעם יענער ווייסט נישט, אינמיטן די נאכט געבט מען עפעס א גנב'ע פון יענעם. איז טאמער איינער האט מקדש געווען א אישה מיט גזל חמס אדער גניבה, או, אדער זאגט די ברייתא, שחטף סלע מידה וקידשה, ער כאפט צו עפעס פון די פרוי און ער איז איר מקדש, איז מקודשת, איז די דין איז די פרוי איז מקודשת ביי די אלע ציורים, איז א קשיא סיי אויף רב און סיי אויף רבי יוחנן וואס ביידע האבן געזאגט מען קען נישט מקדש זיין אן אישה מיט א גע'גנב'עטע חפץ, ענטפערט די גמרא, התם בגזל דידה, פשט ס'דא א חילוק צווישן די דין פון רב און רבי יוחנן און די דין פון די ברייתא, רב און רבי יוחנן האבן ביידע גערעדט פון גזילות וואס מען גנב'עט פון אנדערע מענטשן, יעצט באלד וועט מיר זען די גמרא וועט פרעגן נישט אזוי, רב האט דאך מדייק געווען פון אונזער משנה אז אפילו מען גזל'ט פון די פרוי אליין קען מען איר אויך נישט מקדש זיין מיט דעם, אבער דאס וועט די גמרא באלד רעדן פון, אבער דערווייל זאגט די גמרא אז די דין פון רב און רבי יוחנן איז דווקא ווען מען האט באגזל'ט א צווייטע מענטש, איז דארט אוודאי האלטן זיי מען קען נישט מקדש זיין אן אישה מיט עפעס מען האט באגזל'ט פון א צווייטן מענטש, ווייל ס'איז דאך נישט זיינס, מה שאין כן די ברייתא, די ברייתא האט גערעדט ווען מען האט באגזל'ט די פרוי אליין, אז מען באגזל'ט א פרוי און מען איז איר מקדש מיט די גזילה, דעמאלטס איז די קידושין יא חל, ווייל דעמאלטס איז פשט אז די פרוי האט אנגענומען די קידושין איז אוודאי זי מוחל אויף די גזילה, און ממילא קען מען מקדש זיין אזוי אן אישה. איי פרעגט די גמרא ווי קענסטו איינזעצן די ברייתא אז ס'רעדט זיך בגזל דידה, הא מדקתני סיפא או שחטף סלע משלה, מכלל דרישא בגזל דעלמא עסקינן, פשט די ברייתא האט דאך געזאגט קידשה בגזל בחמס ובגניבה, או שחטף סלע מידה וקידשה, איז משמע אז ביז יעצט, דהיינו די ערשטע דריי ציורים גזל חמס וגניבה, איז נישט אז מען האט גע'גנב'עט פון די פרוי, נאר ס'רעדט זיך מען האט גע'גנב'עט פון אנדערע מענטשן, איז דאך א קשיא אויף די תירוץ אין די גמרא, זאגט די גמרא פרושי קא מפרש, פשט, מיר דארפן טאקע זאגן אז די ברייתא איז זיך מפרש אז וואס? אז קידשה בגזל בחמס ובגניבה, כיצד? כגון שחטף סלע מידה וקידשה בו, פשט, די גאנצע ברייתא רעדט זיך. בגזל דידה, די גאנצע ברייתא רעדט זיך אז מען האט בא'גנב'עט די פרוי, סיי מיט א גזילה, סיי מיט א חמס, סיי מיט א גניבה, איז ביי די אלע ציורים זאגט די ברייתא אז היות וואס מען האט בא'גזל'ט די פרוי, איז אוודאי די פרוי מוחל אויף דעם, און דערפאר איז די קידושין חל, אבער אז מען בא'גזל'ט א צווייטן, דעמאלטס אוודאי קען מען נישט מקדש זיין אן אישה מיט די גזילה. איי פרעגט די גמרא, והא מתניתין דגזל דידה, וקאמר רב, אינה מקודשת, פריערט האט מען דאך געזען נישט אזוי, פריערט האט דאך רב מדייק געווען פון אונזער משנה אז ווען מען בא'גנב'עט א פרוי און מען איז איר מקדש מיט די גזילה איז די פרוי נישט מקודשת, איז ווי זאגסטו דא אז פארקערט ווי זאגסטו דא אז די דין פון רב און רבי יוחנן איז נאר ווען מען בא'גזל'ט א צווייטן, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דשדיך הא דלא שדיך, פשט, די ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען האט זיך משדך געווען, פשט, די מאן און די פרוי האבן שוין גערעדט פון פריערט אז זיי ווילן חתונה האבן, יעצט גייט די מאן ער באגנב'עט די פרוי און איז זי מקדש, דא זאגט מען אוודאי די פרוי האט מוחל געווען און זי נעמט אן די קידושין און פאר דעם איז די קידושין חל, מה שאין כן אונזער משנה רעדט זיך אז ס'איז נישט געווען קיין שידוך פון פריערט מען האט נישט אפגערעדט די שידוך פאר דעם, איז דא זאגט מען אז דאס אז די פרוי איז שטיל בשעת וואס זי נעמט צוריק די גזילה איז נישט פשט ווייל זי איז מוחל, נישט פשט ווייל זי וויל די קידושין, נאר סתם ווייל זי וויל צוריק איר גזילה, און ממילא איז די דין אוודאי ווי רב און רבי יוחנן האבן געזאגט אז די פרוי איז נישט מקודשת, זאגט די גמרא ווייטער, ההיא איתתא דהוה קא משיא כרעא במשיכלא דמיא איז געווען א פרוי וואס האט געוואשן איר פיס אין אזא שיסל וואסער, איז אתא ההוא גברא געווען דארט א מענטש, חטף זוזי מחבריה, ער איז געגאנגען צו זיין חבר ער האט צוגעכאפט זיין חבר'ס געלט ער האט געגזל'ט די געלט, ושדא לה און עס געווארפן פארן פרוי, און אמר לה, מקדשת לי? ביסט גרייט צו נתקדש ווערן פאר מיר? און די פרוי האט געזאגט יא, פשט ער האט געוואלט מקדש זיין א פרוי מיט די געלט, איז אתא ההוא גברא לקמיה דרבא, איז ער געגאנגען פרעגן פאר רבא צו די קידושין האט טאקע חל געווען צו נישט, אמר, האט רבא געזאגט ניין, די קידושין איז נישט חל פארוואס, ווייל לית דחש להא דר' שמעון, דאמר סתם גזילה יאוש בעלים הוי קיינער האלט נישט ווי ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט סתם גזילה יאוש בעלים הוי, פשט, ווי רש"י ברענגט ס'דא א מחלוקת אין בבא קמא צווישן תנא קמא און ר' שמעון לגבי די חילוק צווישן א גנב און א גזלן, תנא קמא האלט אז ווען איינער גנב'עט איינער א זאך פון א צווייטע מענטש, לאמיר זאגן איינער האט געהאט א חפץ און ער שטייט אויף אינדערפרי און ער זעט ס'איז נישט דא, איז דארט איז ער זיך גראד מייאש היות וואס ער ווייסט נישט ווער עס האט עס גע'גנב'עט איז ער זיך גראד מייאש מה שאין כן ווען איינער גזל'ט האלט די תנא קמא אז היות וואס ער ווייסט ווער עס האט עס גע'גזל'ט איז ער זיך נישט מייאש ער ווייסט ער וועט קענען גיין מיט יענעם אין דין תורה אריין מה שאין כן רבי שמעון זאגט פונקט פארקערט רבי שמעון זאגט אז ביי גניבה דארט איז אוודאי מ'איז זיך נישט מייאש ווייל דארט טראכט די מענטש וואס מ'האט גע'גנב'עט פון אים אוודאי וועט מען טרעפן די גנב מה שאין כן ביי גזילה דארט איז זיך א מענטש גראד מייאש ווייל ער ווייסט ווער עס האט עס גענומען ער ווייסט מיט אים קען מען זיך נישט אנהייבן און ממילא ביי גזילה האלט ר' שמעון אז סתם גזילה יאוש בעלים הוה די באלעבאס איז זיך גראד מייאש. איז לויט ר' שמעון אז די באלעבאס זיך גראד מייאש איז ביי אזא ציור טאמער איינער כאפט צו געלט פון זיין חבר ער גזל'ט געלט פון זיין חבר און ער איז מקדש א אישה איז אז די נגזל איז זיך גראד מייאש איז פשט די גזלן האט קונה געווען די געלט קען ער יעצט מקדש זיין א אישה אבער זאגט טאקע רבא אז קיינער האלט נישט כשיטת ר' שמעון און ממילא היות וואס ס'איז נישטא דא קיין יאוש איז די געלט אוודאי באלאנגט נישט פארן גזלן און די קידושין אוודאי נישט חל. זאגט די גמרא ווייטער. ההוא אריסא, ס'איז געווען אן אריס, אריס איז טייטש איינער וואס גייט אריין צו יענעם אין פעלד, ער ארבעט, ער מאכט דארט זאל וואקסן פיירות אדער ירקות, און מען צוטיילט זיך צום סוף אז ס'וואקסט לאמיר זאגן, איז צוטיילט מען זיך די פיירות די ירקות פופציג פופציג, האלב פארן באלעבאס, האלב פארן אריס. איז געווען אן אריס, דקדיש במוזא דשמכי, ער האט גענומען, ער האט ער האט איינגעפלאנצט בצלים, צוויבל, ער האט גענומען א גאנצע האנט פון צוויבל, און ער האט עס געגעבן פארן פרוי, ער האט געוואלט מקדש זיין א פרוי מיט דעם, איז אתא לקמיה דרבא, ער איז געקומען פרעגן פאר רבא צו די פרוי איז מקודשת צו נישט, אמר ליה, האט רבא געזאגט מאן אחלך, ווער האט דיך מוחל געווען די חלק פונעם באלעבאס, פשט, די צוויבלעך וואס דו האסט גענומען דא, איז טאקע א חלק איז דיינס אבער א חלק איז אויך די באלעבאס'ס, און דו האסט מקדש געווען די פרוי, די פרוי האט אוודאי געהאט א כוונה אז די גאנצע צוויבל איז איר'ס, איז דאך נישט אזוי, האלב פון די צוויבל איז בכלל נישט געווען דיינס, האלב פון די צוויבל האט דאך באלאנגט פארן באלעבאס, און ממילא איז די קידושין נישט חל. זאגט די גמרא אבער והני מילי במוזא, דאס איז נאר ווען א מענטש נעמט א גאנצע האנט פון צוויבל, און איז מקדש אן אישה מיט דעם, דארט זאגט מען אז האלב פון די צוויבל איז זיינס, האלב באלאנגט פארן באלעבאס. אבל כישא, אבער ווען עס קומט צו א בינטל צוויבל, מצי אמר ליה, אנא שקלי כישא, שקיל את כישא, כישא כי כישא. פשט ווען עס קומט צו א בינטל וואס די דרך איז געווען אז מ'האט צוזאמגעפאקט צוויבל אין בינטלעך וואס יעדע בינטל איז געווען ווערט אזוי ווי א צווייטן בינטל, פשט ווען ס'קומט צו א צוויבל סתם א מענטש כאפט א גאנצע האנט פול מיט צוויבלעך איז דא האט גרויסע צוויבלעך קליינע צוויבלעך מ'דארף זיך איינטיילן ווער קריגט וואס אבער נאכדעם וואס ס'ליגט אין א בינטל יעדע בינטל איז ווערט די זעלבע ווי א אנדערע איז טאמער אן אריס נעמט א בינטל צוויבל און ער איז מקדש אן אישה מיט דעם, איז דא קען נישט די באלעבאס קומען שפעטער זאגן אז אין די בינטל איז אויך געווען אפשר מיין חלק, ווייל דער מענטש וואס האט מקדש געווען קען זאגן פארן באלעבאס די אריס קען אים זאגן, דו, איך האב גענומען א בינטל, דו נעם א צווייטן בינטל, פשט, אונז זעמיר זיך דאך איינטיילן פופציג פופציג, איז די בינטל איז מיינס, דו וועסט האבן א צווייטע בינטל אנשטאטס דעם. איז ביי א בינטל וואלט אוודאי די קידושין חל געווען, אבער ווען ס'קומט צו א האנט, א מענטש געט א כאפ אין די האנט א גאנצע פאק צוויבל, איז דאס היות וואס מ'האט נאכנישט איינגעטיילט, ליגט דא אויך א חלק פונעם באלעבאס, איז ביי אזא ציור האט רבא גע'פסק'נט אז די קדושין איז נישט חל. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא סארסיע, סארסיע איז טייטש א מענטש וואס מען דינגט אויף צו מאכן ביר, פשט אמאליגע צייטן פלעגט מען מאכן ביר פון תמרים, איז איינער וואס איז געוואקסן ביי אים תמרים ער ווייסט נישט ווי מען מאכט פון דעם ביר, נעמט ער א סארסיע, די סארסיע קומט אריין צו אים אין פעלד אריין נעמט די תמרים מאכט פון דעם ביר, און מען צוטיילט זיך מיט די ביר פופציג פופציג. איז געווען א סארסיע דקדיש בפרומא דשיכרא. פשט, די תמרים, נאכדעם וואס ער האט געמאכט פון דעם ביר, ער האט עס גוט איינגעווייקט און געמאכט פון דעם ביר, האט ער גענומען די אויסגעקוועטשטע תמרים, ער האט מקדש געווען אן אישה מיט דעם, איז אתא מריה דשיכרא איז געקומען די באלעבאס, אשכחיה, ער האט געטראפן די סארסיע אז ער האט מקדש געווען א פרוי מיט תמרים, האט ער אים געזאגט אמר ליה, אמאי לא תיתיב מהאי חריפא, וואס האסטו גענומען די שוואכע תמרים די אויסגעקוועטשטע תמרים, האסט געקענט נעמען בעסערע תמרים וואס מען האט נישט אזויפיל איינגעווייקט, וואס האט א בעסערע טעם, האסט געקענט יענץ געבן, אנשטאטס די שוואכע תמרים, איז אתא לקמיה דרבא, איז געקומען דער מענטש האט מקדש געווען די אישה פאר רבא, און ער האט געזאגט אז לכאורה, זעט מען דא אז דער בעלעבאס האט מסכים געווען צו די קידושין ווייל והא ראיה דער בעלעבאס האט געזאגט האסט געקענט נעמען נאך בעסערע, איז לכאורה ביי אזא ציור די קידושין חל, אמר האט רבא געזאגט ניין, לא אמרו כלך אצל יפות, אלא לענין תרומה בלבד, פשט די געדאנק פון כלך אצל יפות אז א בעלעבאס זאגט האסט געקענט נעמען פון בעסערע, איז דער כלל זאגט מען נאר ביי תרומה, ווי זאגט מען עס ביי תרומה דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, כיצד אמרו תורם שלא מדעת תרומתו תרומה, פשט, נארמאל ווייסט מען אז ווען מען נעמט תרומה פון א צווייטנס פירות איז די תרומה נישט חל, עס דארף זיין מדעת בעל הבית, מען קען עס נישט טון אן דעם וואס דער באלעבאס ווייסט, אבער ס'איז דא אן אופן וואס א מענטש איז תורם פון זיין חבר'ס פירות אפילו שלא מדעת און די תרומה איז תרומה, וויאזוי? זאגט די ברייתא הרי שירד לתוך שדה חברו, א מענטש גייט צו זיין חבר אין פעלד, וליקט ותרם שלא ברשות, און ער נעמט אראפ תרומה אן קיין רשות פון באלעבאס, איז אם חושש משום גזל, טאמער די באלעבאס איז חושש משום גזל פשט די באלעבאס איז מקפיד אויף דאס וואס ער האט געטוהן, דעמאלטס אין תרומתו תרומה איז אוודאי די תרומה נישט חל, אבער ואם לאו, טאמער די באלעבאס איז נישט מקפיד, סגייט אים נישט אן אז איינער האט מפריש געווען פון זיין פירות תרומה, דעמאלטס תרומתו תרומה די תרומה יא חל. יעצט איז מנין היה יודע אם חושש משום גזל אם לאו, ווי ווייסט מען צו באלעבאס האט מקפיד געווען צו נישט, זאגט די ברייתא, הרי שבא בעל הבית ומצאו ואמר לו, כלך אצל יפות, פשט וואס איז טאמער דער באלעבאס קומט אן, ער זעט א פרעמדע מענטש ביי אים אין די פעלד, איז מפריש תרומה, זאגט דער באלעבאס פאר די פרעמדע מענטש, וואס נעמסטו די שוואכע תרומה, גיי נעם בעסער, ס'דא בעסערע פירות, איז טאמער דער באלעבאס זאגט עס איז אזוי, אם נמצאו יפות מהם, טאמער מען זעט טאקע אז ס'איז טאקע דא בעסערס, דעמאלס תרומתו תרומה, דעמאלס איז די תרומה תרומה, ווייל דעמאלס איז פשט אז דער באלעבאס איז מסכים, ווייל זעהסט דאך די בעל הבית האט געזאגט קענסט נעמען נאך בעסערס, איז אז דו קענסט נעמען נאך בעסערס אוודאי איז ער מסכים צו דאס וואס ער טוט, אבער ואם לאו, טאמער מען זעהט אז ס'איז נישט דא בעסערס, דעמאלטס זאגט מען אז דאס וואס די בעל הבית האט געזאגט קענסט נעמען בעסערס, איז נישט געווען ווייל ער האט עס באמת געמיינט, נאר סתם ער האט זיך אויפגערעגט אז איינער דרייט זיך ביי אים אין פעלד האט ער געזאגט אה נעמסט דאס? וואס נעמסטו נישט בעסער? פשט ער האט חוזק געמאכט פון אים, איז דארט אוודאי אין תרומתו תרומה. ווייטער דרך אגב זאגט די ברייתא היו הבעלים מלקטים ומוסיפין בין כך ובין כך תרומתו תרומה, פשט, טאמער איינער האט מפריש געווען תרומה ביי א צווייטן אין פעלד, אן זאגן פארן באלעבאס, שפעטער קומט דער באלעבאס און ער לייגט צו צו די תרומה, דארט אוודאי איז א סימן אז ער איז מסכים, ווייל טאמער ער איז נישט מסכים, איז די תרומה וואס דער פרעמדער מענטש האט מפריש געווען, איז דאך טבל, און יעצט גייט דער באלעבאס און ער איז טאקע מפריש תרומה און מישט עס אויס מיט יענע טבל, איז פסל'ט ער דאך די תרומה, עס קען נישט זיין אזא זאך, איז פשט טאמער דער באלעבאס איז מוסיף תרומה, איז אוודאי א סימן אז ער איז מסכים, און די ארגינעלע תרומה וואס דער פרעמדער האט מפריש געווען איז אויך תרומה. על כל פנים, דער געדאנק אז ווען א באלעבאס זאגט פאר דעם מענטש מפריש תרומה, האסט געקענט גיין נעמען בעסערע פירות, דאס איז נאר א געדאנק וואס מען זעט ביי תרומה. אבל הכא דא, אז דער בעל הבית איז געקומען צו דער מענטש האט מקדש געווען א אישה מיט די תמרים, און ער האט אים געזאגט האסט געקענט נעמען בעסערע תמרים, איז משום די משום כיסופא הוא דעבד, פשט ער האט סך הכל געוואלט אז דער מענטש האט מקדש געווען זאל זיך נישט שעמען, אבער נישט ווייל ער איז באמת מסכים, ואינה מקודשת, און די פרוי איז נישט מקודשת, ווייל ביי תרומה, וואס תרומה איז א מענטש סתם אזוי חייב צו תורם זיין, פירות זענען דאך עומד צו מפריש זיין פון דעם תרומה, דארט זאגט מען א געדאנק אז ווען די באלעבאס זאגט כלך אצל יפות איז א סימן אז ער איז מסכים, אבער ביי אלע אנדערע פלעצער, ווי למשל דא ביי קידושין, איז כלך אצל יפות מיינט גארנישט, מען זאגט סך הכל די באלעבאס האט נישט געוואלט אז דער מענטש זאל זיך שעמען, ס'מיינט נישט אז ער איז מסכים און די פרוי איז נישט מקודשת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים, אינה מקודשת, פשט כהנים, קריגן די חלקים פון כל מיני קרבנות סיי פון קדשי קדשים סיי פון קדשים קלים, איז א כהן וואס פרובירט צו מקדש זיין אן אישה מיט זיין חלק אין קדשי קדשים אדער מיט זיין חלק פונעם קרבן פון קדשים קלים, איז די פרוי נישט מקודשת, פארוואס? ווייל די משנה האלט אז די חלק פון די קרבנות סיי קדשי קדשים סיי קדשים קלים איז ממון גבוה, ס'באלאנגט נישט פארן כהן, די כהן מעג עס עסן, אבער ס'איז נישט ממון הדיוט, ס'איז נישט זיינס, ס'באלאנגט פארן באשעפער, און ממילא אז ס'איז נישט זיינס, קען ער נישט מקדש זיין אן אישה מיט דעם. ווייטער, במעשר שני, וואס איז טאמער איינער האט פרובירט צו מקדש זיין אן אישה מיט מעשר שני, איז די דין איז בין שוגג בין מזיד לא קידש דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז מעשר שני איז אויך ממון גבוה, און ממילא איז נישט קיין חילוק ס'איז געווען בשוגג צו במזיד, די קידושין איז נישט חל, ווייל מיט ממון גבוה קען מען נישט מקדש זיין אן אישה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און ער זאגט בשוגג לא קידש, במזיד קידש, רבי יהודה האלט מעשר שני איז ממון הדיוט מען קען יא מקדש זיין מיט דעם אן אישה איי פארוואס בשוגג זאגט ער אז נישט וועט מען זעהן אין די גמרא די טעם ווייטער ובהקדש וואס איז טאמער איינער וויל מקדש זיין אן אישה מיט הקדש מיט געלט אדער מיט חפצים וואס מען האט מקדיש געווען פאר בדק הבית איז דא איז פארקערט במזיד קידש בשוגג לא קידש דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר בשוגג קידש במזיד לא קידש מען וועט זעהן אין די גמרא פונקט וואס די מחלוקת ר' מאיר און רבי יהודה זאגט די הייליגע גמרא מיר האבן געזעהן אין די משנה אז טאמער א כהן פרובירט צו מקדש זיין אן אישה סיי מיט קדשי קדשים סיי מיט קדשים קלים, איז די פרוי נישט מקודשת. זאגט די גמרא נימא מתניתין, דלא כרבי יוסי הגלילי, לכאורה אונזער משנה שטימט נישט מיט רבי יוסי הגלילי, וועלכע רבי יוסי הגלילי, די תניא, ברענגט די גמרא א ברייתא, די ברייתא רעדט, שטייט ביי א שבועת הפקדון, שבועת הפקדון האבן מיר שוין געזען, אז טאמער איינער האט מפקיד געווען א פקדון ביי יענעם, און יענער לייקנט אז ער האט נישט ביי זיך די פקדון און ער שווערט ליגנט אז ער האט נישט די פקדון אז ער איז גארנישט שולדיג, און שפעטער איז ער מודה אז ער האט געשוואוירן ליגנט, דעמאלטס דארף ער ברענגען א אשם, חוץ דעם דארף ער צוריק באצאלן פארן בעלעבאס א קרן וחומש. יעצט אין פסוק שטייט ביי די פרשה פון שבועת הפקדון שטייט ומעלה מעל בשם, איז משמע אז דער מענטש וואס מאכט די שבועת הפקדון איז מועל בשם, טוט עפעס אפ כלפי די באשעפער, אבער. פון די צווייטע זייט שטייט אויך אין פסוק וכחש בעמיתו, בעמיתו איז טייטש א חבר, פשט דער דין פון שבועת הפיקדון איז ווייסט מען נארמאל א כלל איז נאר שייך ביי צוויי חברים, אבער ווען סקומט צו הקדש געלט אז איינער האט מפקיד געווען הקדש ביי א צווייטן יענער האט געלייקנט, דארט איז נישט דא די דין פון שבועת הפיקדון, אבער ווי מ'שמועסט זיך יעצט שטייט אויך ומעלה מעל בשם איז משמע אז ס'יא דא א געוויסע סארט הקדש וואס דארט איז יא דא שבועת הפקדון, איז ווי גייט דאס? זאגט רבי יוסי הגלילי אז פון ומעלה מעל בשם, לרבות קדשים קלים שהם ממונו דברי רבי יוסי הגלילי. פשט זאגט רבי יוסי הגלילי איך וועל דיר עס זאגן, קדשים קלים, האלט רבי יוסי הגלילי ס'איז ממון הדיוט, ס'באלאנגט פארן מענטש, און ממילא פון איין זייט הייסט עס כחש בעמיתו, פשט אז טאמער איינער האט מפקיד געווען ביי א צווייטן א בהמה פון קדשים קלים, א שלמים וואס ער האט מפריש געווען פאר א קרבן איז דאך זיינס, ס'איז ממון הדיוט, און ממילא הייסט עס כחש בעמיתו, פון די צווייטע זייט איז דאך ס'אויך הקדש הייסט עס ומעלה מעל בשם, און ממילא ביי דעם איז דא שבועת הפקדון. על כל פנים זעהט מען אז רבי יוסי הגלילי האלט אז קדשים קלים הייסט נישט ממון גבוה, איז לכאורה לויט רבי יוסי הגלילי קען מען יא מקדש זיין אן אישה מיט קדשים קלים, איז לכאורה שטימט נישט אונזער משנה מיט רבי יוסי הגלילי, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי כי קאמר רבי יוסי הגלילי מחיים אבל אחר שחיטה לא, מאי טעמא כי קא זכו, משולחן גבוה קא זכו, פשט זאגט די גמרא דאס וואס רבי יוסי הגלילי האלט אז קדשים קלים איז ממון הדיוט דאס איז נאר בשעת וואס די בהמה לעבט, א מענטש האט מפריש געווען א בהמה קדשים קלים אלץ קרבן, דעמאלטס הייסט עס זיינס, אבער נאכן שחיטה וואס מען צוטיילט די חלקים טייל גייט פארן בעל הבית טייל גייט פאר די כהנים, איז דאס איז רבי יוסי הגלילי אויך מודה אז דאס איז ממון גבוה, פשט דאס אז די באלעבאס קענען עסן דאס וואס כהנים קענען עסן, איז נישט פשט ווייל ס'איז זייערס, נאר משולחן גבוה קא זכו כאילו זיי עסן פונעם באשעפער'ס טיש ס'איז נישט זייערס, והא ראיה אז נאכן שחיטה טאר מען דאך סתם אזוי נישט עסן פונעם קרבן ביז צום זריקה, איז פשט, ברגע וואס מ'האט גע'שחט'ן דעם קרבן ווערט עס אויס יעדעמ'ס, ס'ווערט דעם באשעפער'ס, און יעצט נאכן זריקה קריגט עס דער מענטש צוריק ער מעג עס עסן אבער ס'איז נישט זיינס, און ממילא אוודאי רבי יוסי הגלילי אויך מודה אז מען קען נישט מקדש זיין אן אישה מיט א חלק פון א קרבן וואס דער כהן האט באקומען פשט מיט די קדשים קלים וואס איז שוין טויט מיט די קדשים קלים וואס איז שוין געשאכטן, זאגט די גמרא דייקא נמי, מען קען אזוי אויך מדייק זיין טאקע פון אונזער משנה דקתני, ווייל מען האט געלערנט ביי אונזער משנה המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים לא קידש, פשט די משנה זאגט אז בחלקו מען רעדט דא פון א חלק פונעם קרבן מען רעדט דא נאך די קרבן איז געשאכטן, שמע מינה האסט טאקע געדרינגען פון דעם, און ממילא שטימט טאקע אונזער משנה מיט רבי יוסי הגלילי. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לאחר פטירתו של רבי מאיר, נאכדעם וואס רבי מאיר איז נפטר געווארן, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, האט רבי יהודה געזאגט פאר זיינע תלמידים, אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, לאזטס נישט אריין די תלמידים פון רבי מאיר ביי מיר אין בית מדרש, מפני שקנתרנים הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים, ווייל זיי האבן ליב אונטערצוציפן אנדערע, זיי קומען נישט דא לערנען, זיי קומען סתם אונטערשניידן מיינע פיס, זיי קומען סתם ווייזן ווי שארף זיי זענען, לאזט זיי נישט אריין אין בית מדרש. דחק סומכוס ונכנס, סומכוס איז געווען א תלמיד פון רבי מאיר, ער האט זיך יא אריינגעשטופט ביים בית מדרש פון רבי יהודה, אמר להם, און ווען ער איז געווען אין בית מדרש האט ער פארגעלערנט די שיטה פון רבי מאיר פון אונזער משנה כך שנה לי רבי מאיר, המקדש בחלקו, בין קדשי קדשים בין קדשים קלים לא קידש. אזא מימרא זאגט נאך סומכוס בשם ר' מאיר, כעס ר' יהודה עליהם, האט זיך ר' יהודה גערעגט אויף זיין תלמידים אמר להם, לא כך אמרתי לכם, האב איך ענק דען נישט געזאגט אל יכנסו מתלמידי ר' מאיר לכאן, מפני שקנתרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות הם באים, כ'האב דאך ענק געזאגט לאזט נישט אריין זיינע תלמידים, ווי פשט יעצט וואס איז די נושא דא וואס ער האט זיך אזוי גערעגט, ווייל וכי אישה בעזרה מנין, פשט, זאגט ר' יהודה, די דין וואס ר' מאיר זאגט אז מען קען נישט מקדש זיין אן אישה מיט קדשי קדשים, ס'איז דאך נישט נוגע למעשה. יעצט אוואדע איז ער גערעכט, ר' מאיר איז גערעכט מען קען נישט מקדש זיין א אישה מיט קדשי קדשים ווייל ס'איז ממון גבוה, אבער ווי איז עס נוגע זאגט רבי יהודה, ווייל קדשי קדשים ווי געפינט זיך אינעם עזרה, א פרוי האט נישט וואס אריין צו גיין אינעם עזרה, און ממילא ס'איז נישט נוגע למעשה, איז פארוואס זאגן זיי עס, פארוואס זאגן זיי נאך די מימרא, פארוואס זאגן זיי נאך די הלכה? סתם ווייל זיי ווילן ווייזן ווי שארף זיי זענען, ס'איז נישט הלכה למעשה, ס'איז סתם צו ווייזן שארפקייט, איז האב איך ענק געזאגט לאזט זיי נישט אריין אין בית מדרש, איז אמר רבי יוסי רבי יוסי איז דארט געווען, האט רבי יוסי געזאגט יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק מענטשן וועלן זאגן אז רבי מאיר איז געשטארבן, רבי יהודה האט זיך אויפגערעגט און איך בין שטיל געבליבן, דברי תורה מה תהא עליה, פשט וואס וועט זיין מיטן תורה, איך האב א תירוץ אויף די קשיא פון רבי יהודה. זאגט רבי יוסי, וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לבתו בעזרה, פשט וואס זאגט רבי יהודה, אז ווי קומט א פרוי אריין די עזרה, אין הכי נמי א פרוי קומט נישט אריין די עזרה אבער א מענטש קען אננעמען קידושין פאר זיין טאכטער אינעם עזרה, איז דארט יא נוגע למעשה צו מען קען מקדש זיין דעם טאכטער מיט קדשי קדשים צו נישט, און די זעלבע זאך ואין אישה עשויה לעשות לה שליח לקבל קידושיה בעזרה, א פרוי קען אויך מאכן א שליח צו מקבל זיין איר קידושין בעזרה איז ווייטער נוגע צו מען קען מקדש זיין א אישה מיט קדשי קדשים צו נישט, און די זעלבע זאך ועוד, דחקה ונכנסה מאי פשט, וואס איז טאמער א פרוי, זי טאר טאקע נישט אריינגיין אין עזרה, אבער זי איז אריין, און געגאנגען א כהן און האט איר מקדש געווען מיט קדשי קדשים, איז זייער נוגע למעשה צו וויסן צו די קידושין איז חל צו נישט, קומט אויס אז די מימרא פון ר' מאיר איז נישט סתם איבעריגע ווערטער, ס'איז נישט סתם חריפות וואס זיי האבן געוואלט דא ווייזן, נאר ס'איז באמת נוגע למעשה.